א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בחוקותי, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז כ'האב שוין געמאכט שיעורים, אבער דאס איז אן עמורדזשענסי שיעור וואס איך מוז ארויפלייגן. כ'האב געוואלט זאגן כ'האב מער אינפארמעישן יעצט וואס גייט פאר אין ארץ ישראל, און איך האלט אז דער עולם דארף עס וויסן ווייל מען הערט מיך אין ארץ ישראל אויך, און זיי ארץ ישראל מוז אנהייבן צוריק צו פייטן וואס דארט גייט פאר. יעצט, ווי עטס ווייסטס אז די לעצטע דריי פיר וואכן איז געווען א קעיס פון מקלוב, ס'איז געווען א קעיס פון פויזן, ס'איז געווען א קעיס פון פאפענהיים, ס'האט מיך איינער געפרעגט א גוטע שאלה, פויזן און פאפענהיים זענען דאך יעקעס, זיי גייען דאך נישט אין קיין מקווה, וויאזוי קומען זיי צו צו בוחרים? זעהט אויס יעדער האט שוין זיין וועג וויאזוי צוצוקומען. יעצט, ס'איז געווען, כ'האב ענק געזאגט אז ס'איז געווען יעצט א בריוו איז ארויסגעגאנגען פון בית יעקב, די רב אין די שטאט, פון מודיעין עלית פון קריית ספר איז איינער וואס ער הייסט הרב קעסלער. ער האט גע'מסכים געווען מען זאל לערנען מיט די מיידלעך וויאזוי מען פראטעקט זיך מיט אלעם. למעשה איז פייטן זיי יעצט מיט דעם רב קעסלער. בין איך יעצט געוואויר געווארן ביהיינד די סינס אז ס'איז דא אזויפיל מיידלעך וואס מ'האט זיי פוגע געווען דעט איטס אנבעליוועבל. ס'איז מיר אליין נישט בייגעפאלן אז וועגן דעם האט מען געמאכט דעם מאוומענט. רבותי סאיז דא מער פגועים וויפיל מיידלעך וואס זענען בתולות סאיז נישט צום גלייבן עניוועי און דאס ווערט געטוהן נאך דורך ראש ישיבה סאיז געווען איינער הרב לעווי ער האט צאמגערופן אלע גרויסע רבנים און ער האט געהאלטן א דרשה אז די מצב איז אזוי אנגעשטרענגט אז טאמער סוועט אזוי אנהאלטן נאך ראש ישיבות אים האלטן אין איין מאלעסטן עט די ענד אוו די דעי עט נישט זיין קיין איין מאמע וואס זאל שיקן א קינד אין ישיבה מער און אין די חדרים אויך נישט. עס איז נישט אזוי ווי ווייסטע מען מוז גיין, זיי האבן זאגן מען מוז נישט גיין, ער האט געזאגט א פייערדיגע דרשה, סאו די רבנים זעען שוין אז זענען טיף אין דר'ערד, איז דער קעסלער ער האט געגעבן א היתר אויכעט אז מען מעג גיין צו די פאליס, מען זאל נישט קומען צו רבנים מען זאל גיין גראד צו די פאליס, יעצט איז געווארן א גרויסע מלחמה צווישן די רבנים. דער קעסלער איז א נארמאלער רב, ער האלט מען זאל גיין צו די פאליס, און ער האט אויכעט געשריבן פאר טויזנטער מיידלעך א בריוו ווען מ'האמיר אויסגעלערנט דיין טאכטער וויאזוי מ'דארף זיך וואטשן און פון וואס מ'דארף זיך וואטשן. לאידך גיסא איז דא דא דער צווייטער חלק. און דאס איז דער בית דין פון קאקארעליץ. אבער איך בין יעצט געוואויר געווארן אז דאס איז נישט ר' ניסים קארעליץ. ר' ניסים איז שוין לאנג אונטער א סטראוק און ער ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיך. ער האט א זון וואס דער זון הייסט ר' שמואל קאקארעליץ, און אין דעם קאקארעליץ בית דין איז דא איינער א רב, וואס דער רב איז א שייגעץ אן עוכר ישראל א מאפיאנער, ער הייסט יהודה סילמאן ימח שמו וזכרו, דער יהודה סילמאן איז דער וואס סטראשעט יעדן רב, און ער סטראשעט יעדן מענטש וואס ער קומט פאראויס אז מען וועט אים טעראריזירן, און ער האט נאך א געוואלטיגע מעלה, ער איז די פון די גרעסטע רבנים ביים קופת העיר, די קופת העיר איז אויכעט איין שטיק גניבה גזילה זיי האבן געגעבן יעצט פינף און ניינציג טויזענט דאלער אז מען זאל דעם מקלוף. דעם לויער פאר מקלוף האט די קופת העיר באצאלט, פארוואס? ווייל דער גענגסטער יהודה סילמאן, דאס איז זיינס א פרענד. יעצט כ'האב אן אנקאנפירמד ריפארט אז יהודה סילמאן איז אויכעט א פעדאפייל, ווען נישט וואלט ער זיך נישט אזוי אנגענומען, אבער יענער וויל נישט קומען פאראויס במילא מוז איך עס האלטן אלס אן אנקאנפירמד ריפארט. ער האט אויכעט א אייגענעם סייקייטריסט וואס יעדעס מאל מען פגעי א קינד זאגט ער גיי צו דעם סייקייטריסט און ממילא איז יענער איז א מענדעטארי ריפארטער אבער ער טוט עס נישט און ממילא שוואכט מען אפ די גאנצע קעיס וואס הייסט מ'איז שוין געגאנגען צו א סייקייטריסט הערן מיט אהין. יעצט איך האב מודיע געווען פאר די איזרעילי גאווערמענט פאר די וואס זענען אין דעם פיעלד אז זאלסט וויסן אז יהודה סילמאן איז א מאפיאנער כ'האב זיי שוין געזאגט דאס א לענגערע צייט ווייל יעדער האט געזאגט יהודה סילמאן לאזט נישט. דער סוף איז געווען אז די פאליס האט געמאכט א קרעק דאון אויף אים און ער איז שוין דאכצעך מיר אפילו אויף האוז ארעסט אויך ווייל ער סטראשעט מענטשן. און אונז גיימיר זיך נישט לאזן אונז גיימיר עס דורכפירן יעצט. איך וויל אז דער עולם זאל וויסן אז דער בית דין פון קאקא רעליץ איז נישט קיין בית דין ס'איז א בית כסא ס'איז א קאקא רעליץ און יהודה סילמאן איז א גענגסטער און ער איז די בעסטע פרענד מיט פאוזן און ער איז די בעסטע פרענד מיט פאפענהיים און ער איז די בעסטע פרענד מיט מקלוף. דאס זענען אלע רבנים? אנבעליוועבל! רבותי, ליטל דיד ווי טינק ווען אונז האבן אנגעהויבן די מלחמה אז אונזער מלחמה איז גארנישט מיט די בעלי בתים נאר מיט די רבנים. יעצט זיי האבן זיך אנגענומען פאר מקלוף ווייל ער פלעגט פאנדרעיזן אין חוץ לארץ אסאך געלט, ער האט אזא שיינע שפראך, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט דער מקלוף האט געטאטשט זיין ניס, ער האט געוואוינט מיט זיין ניס, נישט מיט איינעם, מיט אפאר, איז איין ניס איז געגאנגען צו די פאליס. זי האט געפאלגט, און ס'איז אויך געווען אז דער בית דין פון קאקא רעליץ האט גע'טענה'ט אז מ'טאר נישט גיין צו די פאליס. האט מען גענומען א אינגל פון די ישיבה, א בחור פון די ישיבה, וואס אים האט קאקא רעליץ נישט געלאזט רופן, ער האט נאר געלאזט רופן אכט בחורים, ס'איז דא נאך, קענט אייך פארשטעלן ס'איז דא נאך אכט און מער אויך. און מיט יענעם איז מען געגאנגען צו די פאליס, און אזוי איז עס ארויסגעקומען און מ'האט אים איינגעזעצט. קודם האט ער מודה געווען אז ס'איז אמת, נאכדעם האט זיין לויער אים געזאגט דו משוגענער, דו מודה זיין קענסטו דאך שפעטער אויך. האט ער שוין יעצט צוריק געצויגן אז ס'איז גארנישט אמת, ס'הייסט ס'איז דא דא ניסעס מיט בחורים, דאס אלעס איז ליגנט. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ער כאפט נאך נישט, ער איז אין פאר א ביג סורפרייז, דאס איז דזשאוק נאמבער וואן אין אמעריקע אויך געווען. ברוך מרדכי האט אויכעט אויך געטענה'ט ס'איז נישט אמת. סאם האו האט ער געמוזט זאגן אז ס'איז יא אמת. יעצט וואס זיי האבן געטון יעצט, זיי האבן געמאכט א גאנצע מלחמה, זיי זעען זיי פארן נישט גוט די רבנים, זיי האבן געגאנגען צו מאכן א מלחמה אז די מענטשן, למשל דער קעסלער, הרב קעסלער וואס ער איז דער רב פון די שטאט פון מודיעין עלית קרית ספר, זיי זענען פשוט קעגן די רבנים, פאר סאם ריזען פארטראגן זיי זיך נישט, סאו ווייל יענע רבנים פון בני ברק זענען אוסרין חדש און ישן און ער נישט, איר קענט דאך די אלע גארביטש די דזשאוק נאמבער זעכצן, דזשאוק נאמבער פֿיר הונדערט און צען, איטס אנבעליוועבל, שרייען זיי יעצט, זיי שיסן צוריק אז דאס זענען גאר די רבנים וואס זיי ווילן אונטערברענגען, אז דער קעסלער, דער רב פון מודיעין עלית, וויל אונטערברענגען די בני ברק'ער רבנים, איר הערט? אז זיי מאכן דאס גאר אן, ס'איז שקר די גאנצע מעשה, נאר זיי נעמען וויקטעמס און זיי מאכן די מערכה, יעצט איז אזוי, איך זאג אייביג, ווען עס זאל נישט זיין אמת און ס'זאל נישט זיין עדות קען איך זאגן זיי ברענגען וויקטעמס. ס'האט די זעלבע געשריבן דעמאלטס אויכעט. דער בערגער האט געשריבן אן ארטיקל אין די ניו יארק טיימס אז ס'איז א שקר די גאנצע מעשה און ס'איז זיידע ליבע, דאס אין קרית יואל. האב איך געזאגט אזוי, שקר איז עס נישט ווייל ס'איז דא א ווידיאו, סאו טריי פאר א דיפרענט ליי. און איך האב אים זעהר מיעס באשמיצט פאר זיינע בעלי בתים. איך האב אים געזאגט ער גייט זיך חנפענען מיט סאטמאר, וואס איז ווייל זיי האבן אים געשטופט אפאר טאלער, איך ווייס נישט צו זיי האבן אים, קען זיין זיי האבן אנדערע אינטערעסן וואס זיי האבן אים צוגעזאגט, אבער איטס א דזשאוק וואטס העפענינג היער. איך האב געפרעגט וואלט בערגער געלאזט זיין קינד לערנען אין אזא סקול? דעפענעטלי נאט! סאו וואס גייט ער אריין? ס'איז גארנישט, איטס אנלי גרענדפאדער לאוו. סאו ווילן זיי יעצט צוריק שיסן אז אונז ווילן מיר זיי פשוט אונטערברענגען, אונז האמיר גארנישט מיט קאקאקארעליץ, אונז זעמיר נישט קיין רבנים, כ'האב געשריבן דעמאלטס צו די ניו יארק טיימס, ער האט מיר צוגענומען דעם טייטל ראביי נחום ראזענבערג, און ער קוואוטעט א אנדערע ארטיקל ווי דארט האט מיר די טיימס יא געשריבן ראביי, פרעג איך אים ער איז דען א ראביי דער בערגער? ניין, סאו וואס האט ער מיר צוגעגאנבעט מיין טייטל? ער קען עס נישט נוצן, די זעלבע דא אויך, די רבנים פון בני ברק ווילן זאגן אז קעסלער איז אן אפגעפרעגטער מענטש ווייל ער וויל סתם אנרייצן א מחרחר ריב, ווען ס'איז נישט דא קיין וויקטעמס ביסטו גערעכט, ס'איז דאך אבער ליידער דא וויקטעמס, וואס וואס האקסטו א טשייניק? בהמות וואס זיי זענען. עניוועי, ס'איז דא איינס וואס זי שרייט האט איר גערעיפט אסאך יארן, דער מקלב. יעצט אונז האמיר געזאגט פאר די פאליס פונקטליך וואס ס'גייט פאר, ווייל אונז האמיר פונקטליך אינסייד אינפארמעישן. און אונז האמיר עס געזאגט, מען האט נישט געלאזט קומען די בחורים פאראויס, מען האט מיר עס דערציילט פון קאקאקאקארעליצן'ס בעזן, און נאכאמאל דאס איז נישט דער טאטע, דער טאטע איז שוין נאך א סטראוק און ער איז קראנק, מען רעדט דא פון ר' שמואל קאקאקאקארעליץ. און אין איין וועג זענען מיר געוואויר געווארן אז אין בית יעקב די מיידלעך ס'איז דא מער גערעיפטע מיידלעך וויפיל נישט גערעיפטע, ביי אונז איז עס בערך, מען זאגט איינס פון צען מיידלעך האב איך מורא, דארט איז אסאך מער, און די רבנים האבן זיך אנערקענט מען מוז זיך אנהייבן צו שלאגן ווייל אז מען וועט זיך נישט אנהייבן צו שלאגן עט נישט זיין גוט. יעצט ביי די פרשה פון מיר קלוב האט מען אריין געמישט דעם אלטן צדיק ר' שטיינמאן, יעצט איינער וואס איז פון די גרויסע עסקנים האט מיר מסביר געווען א זאך און איך וויל עס שערן מיטן עולם אז יעדער זאל זיין קלאר, איינער האט מיך געפרעגט איך וויל דיך פרעגן עפעס דו האלטסט אז סאטמאר רבי איז געווען א צדיק? זאג איך אים יא איך האלט ער איז געווען א צדיק הדור א צדיק יסוד עולם וועט געראטעוועט די דורות וואס זיי קומען. זאגט ער דו אליין זאגסט דאך אויף דיין האטליין אז ער האט נישט איבערגעלאזט איין כזית כשר פלייש אין אמעריקע, און אפילו בימיו איז נישט געווען א כזית כשר פלייש, נו וויאזוי איז ער געווען א צדיק? האב איך אים געזאגט, איז ווייל דו הערסט מיך אויס די גאנצע צייט דארפסטו הערן, ער איז געווען א צדיק און כל משרתיו זענען געווען רשעים מיט טמאים, אנגעהויבן מיט זיין רעבעצן און אנגעהויבן מיט זריל גליק און אנגעהויבן מיט יאסל אשכנזי, מען זאגט מען האט געלייגט יאסל אשכנזי, מען האט געלייגט עפעס א פגר טמא לעבן יאסל אשכנזי, ער הייסט. יצחק ראזענבערג, מיינסט אז יאסל אשכנזי איז געווען א קלענערער גנב און א שייגעץ און א ליגנער ווי יצחק ראזענבערג? ווען ער איז געווען דער קעניג דער מלך האט ער געטוהן וואס ער האט געוואלט, ער האט געגנבעט מיליאנען און געהאט מיליאנען, ער האט פארקויפט דעם רבינס ויואל משה ס'איז געווען זיין רכוש, ביז דער סיגעטער האט עס אים צוגענומען, און ווען עס איז געקומען צו א מעמד ומצב האט ער זיך אויפגעשטעלט ברבים, מען קוקט. נישט מהיכן ירק זה חי. מהיכן ירק זה חי? די גנב די האסט דאך אפגעגנבעט מיליאנען, די האסט געהאט אין די פראדזשעקטס האט ער געהאט א דירה ווי ער געהאלטן דעם רבינס ספרים דארטן און אידן האבן נישט געהאט ווי צו וואוינען, מהיכן ירק זה חי? ער איז געווען דער זעלבער פארברעכער, איך וויל אייך זאגן דער שידוך איז זייער זייער פאסיג, יצחק ראזענבערג מיט יאסל אשכנזי, ס'איז א פערפעקט שידוך. כ'וויל דיר עפעס זאגן, אונז ווייס מען טאקע נישט וואס מען טוט, אבער דער פון אויבן ווייסט פונקטליך וועם ער שטעלט לעבן וועם, ס'איז אזא פערפעקט שידוך ס'מן השמים, ס'ענבי הגפן בענבי ראזשינקע, מען קען שוין טאנצן ויהי בישורון מלך, זאגט ער מיר סאו האלטסטו דאך אויכעט אז דער צדיק איז געווען גוט נאר די משרתיו ארום זענען געווען רשעים, זאג איך אים יא דער אור החיים הקדוש ברענגט אז נאר א איד איז מטמא באוהל ווייל ס'אזוי ווי א מען טראגט ארויס האניג קומען אלע בינען דארטן ארום. די זעלבע אויך א אידישע נשמה וואס האט געלערנט תורה און געטוהן מצוות, געגעסן כזיתים מצות און געלייגט תפילין, קומען די אלע סמך מעם'ס די סטרא אחרא'ס ביי א גוי, א גוי איז נישט מטמא, א גוי איז גארנישט, נישט מטמא באוהל, פארוואס קיינער קומט אים נישט זוכן, זאגט ער זעה איך דאך אז די האלטסט און די פארשטייסט אז טאמער איז דא כל משרתיו רשעים ארום און ארום איז געענדיגט די גאנצע זאך, זאג איך אים יא, איך וויל דיך וויל איך דיר געבן יעצט א זאך זאלסט פארשטיין. שטיינעמאן איז אן אלטער איד פון איבער הונדערט יאר. דו ביסט גערעכט ער טאר זיך אין אמת נישט מישן אין די אלע זאכן. נאר ער האט כל משרתיו רשעים אפילו ווען ער איז געווען יונגער. ער איז א פארטיי מענטש און זיי זאגן אים וואס צו טון. פונקט ווי דער דברי יואל האט נישט איבערגעלאזט קיין טראפ כשר'ס אין אמעריקע און האט נישט איבערגעלאזט קיין ערליכע אידן. ס'איז געווען יעצט יעדער ביים כותל. אחוץ אפאר געציילטע מענטשן וואס מ'קען ווייזן אויפן פינגער. נאר אדער דען דעט, ס'די זעלבע זאך ווי ס'כאפט זיך ארום א מנהיג וועג, די אלע נגעי בני אדם, די לעבעדיגע, דעם פירן זיי אראפ פון וועג, ער זאגט שטיינמאן איז געווען אן ערליכער אלע יארן, ער איז א איד א בעל מסגף, אבער וויבאלד ער האט כל משרתיו רשעים ארום זיך, האבן זיי אים פארדרייט דעם קאפ, די מיליטער איז נישט געווען קיין עצה אז מען זאל שיקן די בחורים אין מיליטער, איך האב דאך אויך דאס געשריגן, און ער זאגט ער האט זיך דערויס און געסאט צו געבן בחורים נאכן מיליטער זענען צוריק געקומען זיי האבן געוואלט ווייזן אז זיי גלייבן שוין נישט אין גאט האט מען זיי נישט אריין געלאזט, ס'איז א קאנטראלד טיר, היינע קאלט מיך אפ איך זאל פארן אויף ארץ ישראל און איך זאל אריינגיין, איך האב געוויסט מען לאזט נישט אריין, סאו זאגט ער מיט דעם מוזטו פארשטיין ער קען זיין הייליג און פיין אבער ער האט אראפגעברענגט כלל ישראל, ער האט די מאפיא ארום זיך, די אידישע מאפיא, און וואס מען הייסט אים דאס טוט ער, ס'איז נישט ארגער ווי ביי יעדן פירער. סאו זיי דרייען יעצט אן זיי האבן אים אויך אריינגעשלעפט אין די מלחמה, דאס ווייס איך ווייל איך האב געליינט, ווייל ער האט זיך שטארק אנגענומען פאר מקלב. ער גייט זיך אננעמען פאר מקלף? אויב ער נעמט זיך אן פאר מקלב איז ער דאך גארנישט בעסער ווי די אלע שקצים. זאגט ער נאר ס'איז נישט זיין שולד, קודם ס'איז זיין עלטער, ער איז שוין איבער הונדערט און צוויי, זאגט ער, און נאכדעם האט ער ארום און ארום די גרעסטע רשעים און די מאפיאנערן. און ער זאגט מיך כ'וועל אייך זאגן א סוד, אלע הערן אייך אויס אין ארץ ישראל און אלע ווייסן פונקטליך וואס איר זאגט, און זיי פראבירן אויף אלע וועגן אייך אונטערצוברענגען, זיי לאזן נישט אייער קו אז מ'זאל עס הערן אויפן ארץ ישראל'דיגן טעלעפאן, אבער יעדער הערט אייך, און איר ווייסט נישט וואסערע א דארן איר זענט פאר זיי, ווייל נאכדעם וואס איר קומט ארויס מיט אזא סטעיטמענט אז מ'האט געגעבן פֿינף און נײַנציק טויזנט דאלער פאר לויערס פאר מקלב, זאלט איר וויסן, פֿופֿציק פראצענט מענטשן גייען אויפהערן צו געבן געלט, און איך וויל טאקע יעדן זאגן מאכטס ענק אליינס, אמאל איז געווען איין ר' מאיר בעל הנס, נו מ'האט געמאכט די זיבן בערגן מיט די אכטן בערגן מיט די ניינע בערגן, וויזשניץ האט געמאכט זייער אייגענע, אין יוראפ האבן זיי געהאט זייער אייגענע ר' מאיר בעל הנס צדקה, איך האלט די קופת העיר, קודם כל וויל איך ענק זאגן די אלע מופתים זענען ליגנט. דאס איז ליגנט, איך גלייב נישט אז א סטרא אחרא קען נישט געבן קיין מופתים, נאר ס'איז אזוי ווי דא איז דא די קופות, ס'איז דא צוויי צדקות, ס'איז דא כולל חצות, און ס'איז דא די אנדערע כולל תהילים, און אין איד קענט איר זען איין וואך שטייט פינף מעשות אויף כולל חצות, די נעקסטע וואך שטייט די אנדערע פינף מעש די זעלבע פינף אויפן כולל תהילים, נישט אז חלילה איך מיין צו זאגן אז מ'זאגט תהילים צו מ'שטייט אויף חצות ווערט מען נישט געהאלפן. נאר ס'איז נישט אזאלכע ישועות וואס זיי שרייבן דארטן און זיי גנב'ענען, די זעלבע ווי קופת העיר, מען דערציילט מעשות, כ'וויל אייך עפעס זאגן, קופת העיר איז א מאפיע קאנטראלד קופה, ס'איז געמאכט אז מען זאל דיר ארויס נעמען דאס עסן פון מויל אויב דו'סט נישט מיטהאלטן מיט די רבנים, דעטס אלל איטס מעיד פאר, און יעצט אז ס'טוט זיך וועגן טשיילד אביוז, האט זיך אנגעהויבן א נייע מעשה, זיי נוצן די געלט, צו רוידעפן ר' קעסלער. ווער? דער קאקא קארעליץ בית דין? פארוואס? ווייל יהודה סילמאן ער קאנטראלט עס, איינער פון די רבנים וואס קאנטראלן עס. איך וויל יעדע קהילה זאל זיך אליינס מאכן. קודם, מיט אפאר יאר צוריק, צוויי דריי יאר צוריק, האט מען גע'גנב'עט צענליגע מיליאנער שקלים, און איטס אלל אוט דער. ס'איז א בלאף פעיק ארגענעזעישן און דער יהודה סילמאן איז געמאכט אויף איין זאך טאמער מ'גייט צו די פאליס סטראשעט ער די משפחות ער סטראשעט די וויקטעמס ער ברענגט אן אייגענעם דאקטער וואס נאכדעם זאגן זיי וואס דו האסט דיך שוין כ'וועל דיר געבן א דאקטער וואס דער דאקטער פארשטייט צו סעקשועל אביוז פונקט ווי איינער וואס האט קיינמאל נישט געלערנט ס'איז סתם אבי א דאקטער און דאס איז וואס ס'גייט פאר אין בני ברק ס'איז איין שטיק טעראר. און אונז גייען מיר מלחמה האלטן, מיר האלטן מיר שוין מלחמה א לענגערע צייט, אונז גייען מיר יעצט פינפוינטן יהודה סלמאן מיט די אלע שקצים, אזוי ווי אונז האמיר געהאט דא רבנים, יעדער רב איז געווארן א שייגעץ, ער האט געוואלט העלפן פאר מצב, געלאפן העלפן פאר ברוך מרדכי'ן, און געלאפן העלפן פאר די אלע חזירים, אלעס ווייל מען האט זיי געגעבן געלט. אבער היינט הערסטו נישט פון זיי. דער שטינקאטשער מונקאטשער רב מישט זיך היינט נישט אין די זאכן, און קיינער נישט, און אפילו דער קאסובער דאגי, איך ווייס נישט, יעדער לויפט אים נאך, איר ווייסט ער איז געווען ביים כותל, ס'דא א פיקטשער ווי ער איז ביים כותל, וואס האט סאטמאר מיט אים? מען האט אים געלאזט פירן טיש אונטן אין סאטמאר אין פיפטי טוירד סטריט, דער קאסובער דאגי וואטשט זיך אויכעט, ער וויל מער נישט הערן פון די קעיס. סעס און אזוי מיט יעדן. ס'האט געדויערט א לאנגע מלחמה, א שווערע מלחמה. די זעלבע איז יעצט אין ארץ ישראל. נאר דארט האמער א שטיקל מעלה, דא האבן די פאליס נאך גענומען געלט, היינט האבן זיי שוין מורא ווייל מ'האט זיי אלע, מ'האט אסאך פון זיי איינגעזעצט. אין ארץ ישראל גייען זיי נישט פאר קיין געלט, זיי גייען ווייל ס'איז דא א שנאה אויף די חרדים, אויף די חסידים. און זיי טוען וואס מ'דארף צו טון, אבער דעי אר נאט אינטערעסטעד טו סעל דעמסעלווס פאר א פיו דאלערס, און איך האב אזא הנאה פון דעם, יא ס'קומט ארויס. יעצט סילמאן האט אויך געוואלט יעצט פראטעקטן פאפענהיים, ער איז געגאנגען צו די וויקטימס פון פאפענהיים און ער האט זיי געסטראשעט, דערווייל איז פאפענהיים זיך אנטלאפן, און דאס קומט יעצט ארויס, וועגן דעם איז שוין דא אויף אים, ער איז שוין אויף האוז ארעסט אויכעט לויט ווי איך פארשטיי, און די משבש תהליכי חקירה גייט זיך ענדיגן. וועגן דעם בין איך מורא'דיג שטארק משבח די אמעריקאנער סיסטעם, אפשר אין דרום איז אויך אזוי געווען, די ספרדישע סיסטעם איז אויך אזוי, אז א רב ווערט סיקסטי פייוו געט מען אים לייף טיים פענטשען, און ער זיצט אויבן אן, הייסט דער כתר תורה פון בית מדרש, און מען נעמט א יונגן רב וואס זאל מיט ביידע פיס זיין אויף די וועלט, ווייל כ'האב שוין לאנג געזאגט אין מיינע דרשות, ס'דא רבנים וואס זיי בויען פופציג יאר און די לעצטע צוויי דריי יאר ווערן זיי קראנק און זיי מאכן אזא חורבן אז ס'דערקענט זיך גארנישט אז זיי האבן געבויעט. געזאגט. יא, ביי אונז די רב מוז מען צו די רבי מוז מען אים ארויסטראגן פונעם טיש זיינעם ביזן בית החיים אריין, נא דעטס ראנג, קיינעם ארבעט נישט דער קאפ געהעריג און זיי זאגן אז שטיינמאן אויסער דעם וואס ער איז שוין זייער אלט, אויסער דעם האט ער א מורא'דיגן דרוק פון די מאפיא פון די פארטיי זיינע און זיין ווארט איז היינט גארנישט ווערד ביים עולם און מען שלאגט זיך מיט אים וועגן די מיליטער און מען האפט אז זיין שייגעץ שטיק העט נישט בלייבן ביי כלל ישראל. איז נאכאמאל, איך האב אייביג געזאגט, די בריסקער רב זאגט, הווי דן כל אדם לכף זכות, זאגט ער כל אדם דעם מענטש אבער נישט זיינע מעשים. שטיינמאן, א גרויסער צדיק, א וואוילער מענטש, אבער וואסער א חורבן ער האט אריין געברענגט אין כלל ישראל איז אנבעליוועבל, ווייל ס'קומען ארויס הונדערטער בחורים פון מיליטער און זיי לויפן נאך ווייטער אין בני ברק נאך מיידלעך, און דער מיליטער האט זיי נישט געמאכט אפגעקילט. והא ראיה, די אלע אנדערע וואס מען האט יעצט געכאפט, פויזן, ער האט א ווייב און ער איז נאכגעלאפן בחורים, און מאקלוב האט א ווייב און איז נאכגעלאפן ניסעס, איט דאזענט העלפ, סאו האסט אים צוויי צו צוויי א האלב יאר אראפ פון בני ברק און נאכדעם קומט ער צוריק אלס א גרעסערע בעל עבירה. יעצט זיי זאגן אהרן טייטלבוים נעמט זיך אן פאר זיינע שקצים, אבער ער ווייסט זיי זענען שקצים. שטיינמאן נעמט זיך אן פאר זיינע תלמידים, פאר זיינע ידידים, און ער וויל אפילו נישט הערן אז זיי זענען שקצים, זיי זאגן אז שטיינמאן נעמט זיך אן אויף מאקלוב אזוי ווי ער וואלט ווען געווען א צדיק הדור. איטס א ביג ביג שעים וואטס גאואינג אן, נאר הער אויס אונז מוז זיך שלאגן ביז מען מוז זיי אלע אויסראטן, און זיי ווילן יעצט זאגן אז זיי אונז רודף מיר גאר זיי, ווי לאנג סאיז נישט דא קיין וויטנעסעס דעמאלטס רודף מיר אונז ענק. אז ס'איז דא וויטנעסעס אזויפיל קינדער געקומען פאראויס, איינער איז אריין אין די ישיבה ווייל מ'האט גע'פסק'נט פאר אכט יאר אז ער טאר נישט גיין צו די פאליס, איז ער אריין אין די ישיבה האט געפרעגט וויפיל נאך וויקטימס ס'איז דא האט מען געזאגט וויפיל דו ווילסט, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי כ'האב דאס געמאכט נאר אן עמערדזשענסי מען זאל וויסן ווי מען האלט, און איך וויל ארץ ישראל זאל הערן ווער דער חורבן פון די גאנצע זאך איז ווייל ס'דאזענט מעיק סענס מען רעיפט א קינד און די מאמע קומט נישט פאראויס, סאו למעשה יעצט כאפט מיר וואס דא טוט זיך ווייל כ'האב אייביג געזאגט. אונז מוז מען ממתיק זיין די דינים בשרשם, מען מוז נאכגיין פונקטליך וואס דא גייט פאר און אונז דערגיי מיר יעדע זאך און נאר אזוי קענסטו מלחמה האלטן, ווייל ווען דו זאלסט נישט וויסן דעם אמת אז דער אמת'ער שונא זענען די בית דין פון קאקא קאקארעליץ, שמואל קאקארעליץ און יהודה סילמאן וואלסטו קיינמאל נישט ארויסגעקראכן פון דעם פראבלעם, און ברוך השם יעצט ווייסט מען שוין און די פאליס ווייסט אויכעט שוין יעצט. האטס מיר אלע א פרייליכן שבת, דאס איז נאר געווען אן עמערדזשענסי ווייל די מצב איז שרעקליך. סאו האבן מיר ברוך השם אין אמעריקע אויכעט געוואונען, רבנים האבן היינט מורא דאס אנצורירן, מ'האט אין ארץ ישראל אויכעט מורא דאס אנצורירן און די רבנים זענען אזאלעכע מחוצפים, שטעל דיר פאר בערלאנד ער בעט זיך דאך מ'זאל אים ארויסלאזן ווייל ער זעהט דאך דארט אין תפיסה נישט קיין תכלית, זיינע נאנטע זאגן ס'בעסער ער זאל דארט שטארבן וועט ער זיין אויף קידוש השם ווי א א ס'דא איך הער שוין עלף צו צוועלף פרויען וואס זיי האלטן ביים זאגן וואס ער האט געטוהן מיט זיי ס'איז א גרויל צו הערן. און מען קען זיי נישט אויסקויפן ווייל זיי ווילן זיין בלוט, זיי זענען אזוי גערעגט, איז למעשה האט ער געסטראשעט, נעכטן האט ער געסטראשעט דעם שר המשפטים, דעם דזשאדזש, ער האט אים געזאגט אז דו גייסט מיר נישט לאזן ארויסצוגיין וועל איך וועל איך. אזאלע אויסשפייען מיט די רבנים. ארייט, בערלאנד איז א בעל תשובה, נעבעך, איך ווייס נישט צו ס'איז געווען יצירתו ולידתו בקדושה אינגאנצן. ס'איז א בעל תשובה, האט געלערנט אין חיפה אין סקול מיט מיידלעך. פאר אזא מענטש פאסט אזא מין אויפפירעכץ. יעצט, ס'שטייט מען טאר נישט יענעם דערמאנען עוונות ראשונים, דאס איז ווען ער טוט עס נישט מער, ער האט דאך עס געטון די גאנצע צייט יעצט. כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל אז די רבנים בעטן איך זאל קומען אויף ארץ ישראל ווייל כ'האב אזוי גוט געארבעט דאס ארויסצוברענגען די אלע שמוץ און מען טרייט עס אפצושטעלן, איך זאל קומען? זאג איך ניין, ביז כ'וועל נישט זען אז יהודה סילמאן מיט קארעליץ זענען אין תפיסה האב איך נישט וואס צו קומען, ווייל דעמאלטס איז פשט אז עטס קענטס נישט, עטס טויגטס נישט, כ'וועל זען אז עטס טויגטס קען איך קומען. ווייל ס'איז דא נאך שקצים אויך. און איך וויל אויך נעקסטע וואך אי"ה רעדן וועגן דעם שאפראנער אייניקל וואס איז נעבעך אראפגעפאלן. איך האב געוויינט צום שאפראנער רב מיט זיבן אכט יאר צוריק, דו שרייבסט אונטער מיט די שקצים, זאלסט וויסן דו הרג'סט די מערכה קעגן פראטעקטינג טשילדרען. האט אויפגעהאנגן דעם טעלעפאן. הענג יעצט אויף דעם טעלעפאן שאפראנער רב. האב איך אפגעקאלט די רעבעצן, כ'האב געזאגט מילא דיין מאן איז דאך א פויער, ער איז דאך א מייזעלס. אבער דו ביסט דאך אן איידעלע טאכטער, דו ביסט דאך שאפראנער רב'ס א טאכטער, דו ווייסט אז מיין טאטע הריני כפרת משכבו און איך האב געדאווענט ביי שאפראנער רב אלע יארן, ווי קומט דיין מאן זיך אריינצולאזן מיט די שקצים? האט זי אויך אויפגעהאנגען, רעבעצן הענג יעצט אויך אויף דעם טעלעפאן, אזא שייגעץ שטיק וואס זיי האבן געטון, זיי האבן זיך געשלאגן קעגן די קינדער, ס'איז דא יעצט א מאמע וואס איז געשטארבן אינעם זעלבן הויז, און ס'איז אויך דא א קינד וואס איז געשטארבן אינעם זעלבן הויז. יעצט איך וויל ענק זאגן, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, יא, מ'דארף זיך דעם קאפ האקן אין וואנט, א מאמע אין די זעלבע גאס וואוינט א קינד וואס זיין טאטע איז געקומען פארויס, און מ'האט אים נישט צוריק געלאזט אין א ישיבה, ער דרייט זיך שוין זעקס יאר אינדערהיים, פארוואס הערט עטס נישט די געוויין פון די מאמע מיט דעם קינד? וואס איז יענץ מער א חורבן ווי מ'האט מאלעסטעד דא טויזענטער קינדער און די קינדער גייען אראפ פון וועג, די מאמעס וויינען, און די קינדער קענען זיך נישט קיין עצה געבן, און זיי גייען אויך אוועק פון אידישקייט. די אלע געוויינען דארף מען נישט הערן? און יעצט הערט מען נאר איין געוויין ווייל איינער איז אראפגעפאלן פונעם בוידעם. ס'איז טאקע זייער, ס'טוט יעדן וויי. אבער איך וויל פרעגן, ווען דעם שאפראנער רב'ס זון איז געגאנגען נאכשרייען יעדע פרוי שבת, טאטעס פלעגן מיר זאגן אז זיי האבן מורא די אייניקלעך זאלן קומען צו אונז אויף שבת ווייל זיי וועלן דורכגיין מיט א קערידזש אין די גאס, די קינדער פלעגן ווערן מענטלי דיסטורבד. דאס האט מען געמעגט? ער איז דער באלעבאס דא אין שטאט צו מען מעג יא טראגן צו מען מעג נישט טראגן, בפרט נאך וואס ס'איז דא אן עירוב, ווייל ער וויל אונז איינרעדן אז דער דברי יואל האט אזוי געהאלטן. דעטס ראנג. סאו דעמאלטס ווען די פרויען זענען ארויסגעגאנגען בפחד נפש און די קינדער זענען געווען דערשראקן, דעמאלטס האט זיך קיינער נישט געזאגט, וועיט ע מינוט, מען נעמט קינדער און מען מאכט זיי מענטעלי דיסטורבד, יעצט איז מען שוין געווארן אינגאנצן, אה, א קינד איז אראפגעפאלן. איך האב דעמאלטס געזאגט פאר זיין טאטן, דיין זון איז מענטל דיסטורבד ווייל שלמה מיכל מאיר האט אים אין שאפראנער ישיבה געפאטשקעט, ער דארף האבן העלפ, און זיין טאטע האט עס געהערט, כאטשיג ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, ער האט אים געגעבן העלפ, ער האט אים געזאגט ארויס פון דעם קלאב, און ס'דא נאך איינער, ס'דא דער טענקער האט א זון פרידמאן. האט א זון וואס ער איז מענטלי דיסטורבט, און איך האב אפגעקאלט דעם טאטן, זע פאר דיין זון א דזשאב, ער גייט ארום ווי א משוגענער אין די גאס, האט דער זון אנגעהויבן צו וויינען, ער איז שולדיג פערציג טויזנט דאלער ווייל מען האט אים געהייסן ער זאל אלץ דרוקן נאך צעטלעך און נאך צעטלעך קעגן דעם עירוב, האט דער טאטע געזאגט, איך באצאל עס דיר, אבער איך וויל א דזשאב פראם ניין טו פייוו, און נאכדעם הערסטו נישט פון אים, דאס אלץ נערוון קראנקע מענטשן וואס מען האט אנגערייצט, ס'איז נישט דא קיין ערליכע מענטש, און זלמן לייב פילאפ וואס האט געזוכט דעם אחור פון לייביש טייטלבוים, דער איז אויך א מענטל דיסטורבד פערסאן, ער איז מענטלי דיסטורבד און ער גייט נאכשרייען פאר א פרוי מחלליה מות יומת ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, די מים בוים, די סיקורות, די לאו לייף וואס עטס זענטס, מ'האט גענומען אפאר משוגעים מ'האט זיי אנגערייצט און זיי זענען געלאפן אין די גאס. דאס אלעס וואס דא גייט פאר. און יעצט איז ער געווארן א רחמנות אז די זון איז אים נעבעך אוועק, אונז האמיר אלע מיט אים מיטלייד. נאר איך האלט אז ס'איז דא אסאך קינדער וואס זענען נאך אויפן וועג אין טראנזיט וואס מ'קען זיי נאך ראטעווען. און מ'מוז אפשטעלן די מגיפה צו טאטשן קינדער. אין בני ברק איז געווען איינער וואס האט יעצט מודה געווען, הורוויץ. ער זאגט ער טוט עס שוין יארן, ער האט זיך געמאכט א בייק שאפ אז מ'זאל האבן קינדער זאלן זיך דרייען לעבן אים און ער טוט עס. יעדער איז היינט מודה. דער איז נאו סיקרעטס יעדער וויל העלפ. סאיז נישט דא ווער סזאל געבן ווייל אונז זעמיר ביזי אריינלייגן אונזער געלט אין מלחמה האלטן קעגן דעם עירוב און קעגן שטיינמאן דו טיפש דו דיינע קינדער זענען נישט אין ארץ ישראל און דו דארפסט נישט מורא האבן אז זיי גיין אין מיליטער דו דארפסט מורא האבן אז א מלמד זאל זיי נישט פאטשקען משה הערש קליין דער דרער קלוגער זאל זיי נישט טאטשן פאר דעם דארפסטו מורא האבן. פארפאלן אונז מוז מען מודה זיין אז דער אייבישטער פירט די וועלט די שעלדן סילווער האב איך געפוינט מיט די פינגער אין ביאלאסטאק זאלסט וויסן דו האסט צוגענומען פֿיר מיליאן דאלער פון די קינדער דו וועסט גיין אין דזשעיל האט ער אזוי געלאכט פון מיר, wow! היינט שרייט ער, ווער איז דער ראביי דעט קורסט מי, ער וויל וויסן ווער איך בין. פרעגט מיך דארטן דער איינער וואס האט געדאווענט דארט דעמאלטס, פרעגט ער, זאל איך אים זאגן ווער דו ביסט? זאג איך אים, קענסט אים זאגן, וואס וועט ער טון? ער וועט מיך קומען שלאגן פון די תפיסה? הי איז קורסט פאר לייף, הי עינט גאוינג נאו פלעיס. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן נאך א זאך, חי לייפליין מאכט יעצט א. וועג וויאזוי מען זאל רעדן מיט די קינדער, אזוי ווי זיי האבן געמאכט דעמאלטס ווען ס'איז געווען די גרויסע פראבלעם מיט די קלעצקי. חי לייפליין אפשר מאכסטו אמאל וויאזוי מען רעדט צו די קינדער פאר מען מאלעסטעט זיי, זיי זאלן וויסן וויאזוי זיך אפצוהיטן, דאס נישט, נאר נאכדעם, דעמאלטס וועט מען אנהייבן צו טראכטן וועגן. נאר פאר יענעם וועסטו נישט קריגן געלט ווייל די מאפיא וועט דיך נישט לאזן, די היימישע מאפיא, הא? מאך נישט די אלע שטותים, ס'איז א שאד. ס'איז א שאד וואס מ'זאל זאגן פאר די קינדער און וואס נישט. און כ'וויל דיך פרעגן עפעס א זאך. קען זיין דאס קינד איז געווארן מאלעסטעט, ער איז א יתום, א יתום האט אלע די פירסט פריאריטי צו ווערן מאלעסטעט. קען זיין ער איז משוגע געווארן און איז אראפגעשפרינגען. און נאכדעם קען זיין, כ'הער זאגן אז זיי האבן אריינגעמופט אין א נייע דירה, און געווענטליך ביז די קינדער קומען זיך צוזאם מיט די נייע מאמע דארף מען האבן אסאך טערעפי. נאר אונז גלייבט מען דאך נישט אין די זאכן. אונז גלייבט מען דאך אז געט א זעץ אריין די פרוי מיט די קינדער און אה, נעם אן אל עובדא. קען זיין דאס קינד איז געווען זייער אנקאמפטעבל, סאו אפשר נעקסט טיים ווען איינער האט א סעקאנד מערידזש צו אזא מין זאך, טריי צו מאכן לכתחילה א מיטינג מען זאל אויסלערנען וויאזוי מען דארף צוגיין, מען דארף האבן טערעפי יארן דאס צו מענדן. איך דענק דא איז געווען אין ווילימסבורג א מעשה, א מאמע איז אוועק, און דער טאטע האט חתונה געהאט מיט נאך א פרוי, און דאס קינד האט געקאפעט איך וויל נישט א נייע מאמע, איך וויל מיין אלטע מאמע, און ס'האט געדוירט יארן טערעפי ביז דאס קינד האט זיך צוגעוואוינט. כ'וויל ענק עפעס זאגן, אונז זעמער אזוי צו צופידלט און צו צודרייט, אז ס'איז נישט אפילו דא דאס גלייכן. ביי יעדע נארישקייט וואס ס'געשעהט ביים מענטש, ער פארלירט א טאטן, ער פארלירט א מאמען, עפעס געשעהט אים אין די ביזנעס, יו ניד העלפ, ענד איף יו דאונט געט איט, איטס גאנא באסט אוט. סא לעטס דו קאנסטראקטיוו. לאמיר זעהן אז קלעצקי זאל נישט געהארגעט ווערן, נישט נאכדעם וועמיר זעהן וויאזוי מ'עט זאגן די קינדער וואס דא איז געווען, וואס האסטו געזאגט די קינדער, איך בין געווען ביי די דרשה, דו האסט גארנישט געזאגט, דו האסט געזאגט פאר די קינדער גארנישט, האסט נישט געזאגט זאלן זיך פראטעקטן, זאלן נישט רעדן מיט סטרעינדזשערס, גארנישט, נאר געזאגט וויאזוי מען זאל רעדן מיט די קינד, לאזט אים זאגן דא איז דא די נפטר און ער איז טויט ווייל ער האט זיך נישט געוואטשט און א מענטש האט אים מאנס געווען און געטוהן מיט אים כל דבר אסור, דעמאלטס ביי קלעצקי, און דא ווייס איך נישט פונקטליך. עניוועי, כ'קען נישט מער מאריך זיין ווייל ס'איז ערב שבת, א גוטן שבת יעדער, חזק חזק ונתחזק.